א גוטן ערב שבת קודש פרשת פנחס. כ'האב שוין געמאכט א שיעור, איך מוז מאכן אן עמורדזשענסי אויכעט. כ'וויל מסביר זיין פארן עולם אז אונז דאווען מיר יעדן טאג און אונז זאגן מיר אני מאמין, אונז גלייבן מיר אינעם הייליגן באשעפער, אונז ווייסן אז דער אייבישטער באצאלט פאר יעדע זאך מידה כנגד מידה, ס'איז נישט דא קיין געימס, מען קען זיך נישט שפילן קיין געימס מיטן אייבישטן.

זענען געקומען צו פליען פון אלע עקן אין וויליאמסבורג, ס'האט נישט אויסגעקוקט ווי סתם עפעס אן הצלה קאל, ס'איז געפלויגן פון אלע מינים דא, הצלה מיט די פאליס מיט אלעם גוטן, בקיצור איך בין געגאנגען אהין געפארן אהין, און איך שטיי דא ביי די סצענע ווי ס'דא דא פון אלע קאלירן מאנדירן, פון די ווייסע ביז די בלויע ביז די שווארצע, פון אלע מינע אפישעלס פון פאליס און שומרים, א איד וואס האט אן אקאונטינג קאמפאני אויף ראובלינג סטריט איז באפאלן געווארן דורך צוויי רויבערס. די צוויי רויבער האבן זיך פארשטעלט ווי צוויי פעדעקס ארבעטער. איך גיב דיר פשוט איבער ערשט האנטיגע נייעס וואס איך האב באקומען דא אויף די מינוט, ס'קען זיך טוישן און איך זאג נאר איבער. בקיצור די צוויי האבן זיך פארשטעלט ווי פעדעקס ארבעטער, זענען אריינגעקומען אינעם פראנט אפיס, און זיי האבן זיך פארשטייט זיך מסתם לויט די קעמרא האבן זיי זיך פארגעשטעלט אז זיי ברענגען עפעס א פעקל לויט ווי איך פארשטיי, בקיצור זיי אריינגעקומען אינעווענדיג און זיי האבן געבונדן די סעקערטערי דאס הייסט א היימיש אידיש מיידל אין די פראנט און אז זי זאל זיך נישט רירן פון פלאץ און זענען זיי אריינגעגאנגען פשוט געמאכט פשוטו כמשמעו א האלד אפ. יעצט קלאנגען זענען ארומגעגאנגען אז מען האט געשאסן א איד ברוך השם דערווייל הייסט עס אז מען האט אים נישט געשאסן און די גוטע נייעס איז אז ברוך השם די איד האט עס גוט דורכגעלעבט

ולא ישמע עוד שוד ושבר בעזרת השם. לאמיר הערן בשורות טובות נאר א רפואה שלימה פאר די. שוין, האט עטץ געהערט וואס ס'איז געשעהן? ס'איז א ביטערע אומגליק, זעהר א ביטערע אומגליק, אזאנס זאל געשעהן אינעם הארץ פון ווילימסבורג, אבער איך וויל צוצולייגן אביסל די זאך, מ'איז אינגאנצן דערשראקן געווארן אז ס'איז געקומען איינער אריין, יעצט, קודם כל איך האלט נישט אז ער איז געקומען מאכן א האלד אפ, ס'איז פול אויף בעלאוני, ס'איז די וויליאמסבורגער סטייל אויף פראפאגאנדע, קיין שום מענטש גייט נישט אין אן אקאונטינג אפיס צו מאכן א האלד אפ, ער איז נישט משוגע, אין אן אקאונטינג אפיס איז דא חשבונות אבער ס'איז נישט דא קיין געלט, סאו דער איז סאמטינג מאר הידען אין דיס האול טינג, נאר. דאס איז דאך אונזער פראפאגאנדע, עס איז נישט געווען, ס'הייבט זיך נישט אן, און די אלע, עטץ קענטס דאך די ניין יארדס, די גאנצע בעלאוני קענט עטץ דאך בעסער פון מיר, וועלכער מענטש גייט אריין אין אן אקאונטינג אפיס צו מאכן א האלד אפ? איך פארשטיי ער גייט אריין, איך ווייס, אין א אין א באנק, אין א פיצא סטאר, אבער נישט אין אן אקאונטינג אפיס, דארט איז דאך נישט דא קיין פרוטה. דארט איז דא חשבונות. שוין, אבער לאמיר שוין דאס לייגן אין די זייט יעצט. איך וויל פארשטיין, ס'איז געווען איינער, ער האט געהייסן מנחם שטארק. ער פעלט נעבעך, מ'האט אים געשאסן, צוביסלעך מאכן די אלמנה בר מצוה, זיי מאכן חתונה, די קינדער, און ס'איז שטיל געווארן. מ'האט יעצט געברענגט דעם מענטש וואס האט געדרייווט די קאר און ער זאגט נישט ער נאר אז זיין ברודער און ער האט נאר געדרייווט ס'האט זיך אנגעהויבן א מעשה בקיצור ס'איז שוין דא א סייקייטריסט און ס'איז די וואך געשעהן אז דער סייקייטריסט זאגט אז ער איז נישט פיט צו שטיין פאר טרייעל איר הערט וואס דא טוט זיך ער האט געהארגעט א מענטש און די קאמיוניטי עט אראפשלינגען די איידיע אז ער איז נישט פיט צו שטיין פאר טרייעל. יעצט איך וויל פרעגן עפעס א שאלה. שטארק האט מען געהארגעט, ער ליגט שוין אין דרערד, ער האט שוין אפגעפוילט, ער איז שוין דורך זיינע י"ב חודש און מער, און מען האט נאכנישט געכאפט קיינעם, מען מאכט זיך משוגע אהער מיט אהין. דער שטארק איז נישט די זעלבע זאך וואס מען איז אריינגעקומען דא צו אן אקאונטינג אפיס און געמאכט א האלד אפ? שטארק איז דאך געווען א יד ישראל באמצע, מען זאגט אחד משלנו האט עס געטון. אדער על כל פנים ס'איז דא ספעקולעישעס אז איינער פון אונז האט עס געטוהן, סאו כ'פארשטיי נישט פארוואס קערט מען אזוי איבער מ'איז אריינגעקומען מ'האט געמאכט א האלד אפ אין אן אקאונטינג אפיס האט מען געמאכט וואטס די ביג דיעל מ'האט געהארגעט איינעם אויכעט און קיינער האט נישט געזאגט קיין אידיש ווארט. און נאכדעם לאמיר פארשטיין א דריטע זאך. דאס איז אין די זעלבע גאס ווי שניצלער וואס האט געגאסן אויף מיר בליטש. ס'איז די זעלבע גאס. ס'איז א פראר בילדינג צישן סאוט אַכט און סאוט נײַן. איך וויל פארשטיין. ס'איז איינער געקומען מיך מבקר חולה זיין ווען איך בין קראנק געווען? איך בין געווען בלינד אויף ביידע אויגן און נאכדעם האט זיך געבעסערט איין אויג און נאו ברוך השם דאס צווייטע אויג. איינער איז מיר געקומען זאגן קאנדאלענסעס איים סארי איט העפענד טו יו? וואס איז די גרויסע זאך? ביי אונז איז א מענטש נישט קיין מענטש. גייסטו מיט מיטן מעין סטרים איז גוט און טאמער נישט האט מען דיך אין דר'ערד, סאו וואטס די ביג דיעל? איי דאנט אנדערסטענד דיס. נאכדעם איז שניצלער געגאנגען ער האט געווינען אז ער דארף נישט גיין אין דזשעיל ווייל סאטמאר איז דאך גוט געווארן מיט טאמפסאן מיטן דיסטריקט אטוירני האט אים יעדער געזאגט מזל טוב אין שול ער האט געגעבן א קידוש אין שול האט מען מיר פארציילט וואס וואס כ'פארשטיי נישט. וואס ער האט יא געמעגט? אה ווייל ער האט נאר געגאסן בליטש האט יענעם בלינד געמאכט, די גמרא זאגט אז סומא חשוב כמת, איינער וואס איז בלינד האט נישט קיין לעבן, ס'איז אים גארנישט ווערד זיין לעבן, ער האט גארנישט מער פון זיין לעבן, ער זעהט נישט, ער קען נישט ענדזשויען גארנישט, ער איז פיניש. סאו וואס פארפירט עטץ אזוי? אונז זעמער רוצחים? ס'האט איינער אמאל געזאגט א. פחד'דיג ווארט, איך בין נישט אזוי ווייט ברוגז אויף היטלער און וועמען ער האט געהארגעט ווי וועם ער האט איבערגעלאזט, ער האט איבערגעלאזט די סקאם אוו די ערט, די שמוץ פונעם שמוץ, זיך דא צאמגעזעצט דא אין ווילימסבורג און אין אנדערע שטעט אויכעט, די שמיץ פונעם שמיץ, און זיי האבן אנגעהויבן צו פירן. מיר האט דערציילט א איד וואס ער איז געזעסן אויבן אן ביים הייליגן רבינ'ס טיש יארן לאנג, זאגט ער, נחום קוק וויאזוי די וועלט האט זיך געדרייט, איך האב אינדערהיים איבערגעלאזט א. דארף מיט ממזירי, האט אפילו נישט געוויסט אז ער האט געוואוינט מיט א גויטע און זיי האב געהאט א קינד איז נישט קיין ממזר, האט אפילו דאס נישט געוויסט, און היינט איז ער געזעסן ביי סאטמאר רב אויבן אן ביים טיש, די שמוץ פונעם שמוץ האט מען איבערגעלאזט, און מיט דעם איז מען אונז קאמפלייענט, סאו יעדער איז אינגאנצן צוקאכט, ס'איז געשען, ווייסטו וואס, טו בעד, ס'איז געשען, ס'איז די זעלבע זאך געשען פאר נחום ראזענבערגן אקראס פון די גאס מיט אפאר יאר צוריק און ס'האט קיינעם נישט געבאדערט, און ס'איז דא א הרוג אפאר יאר צוריק וואס ער איז טויט, און ס'האט אויך קיינעם נישט געבאדערט, און פארטיג! זאל דאס אויך נישט באדערן ירבו די כמותו וכמותו וכמותו, ביז דער עולם וועט זיך כאפן אז אונז לעבען מיט רשעות, סאו האמער גארנישט אינזין נאר איינער דעם אנדערן איינצושלינגען לעבעדיגערהייט. כ'וויל ענק זאגן א מעשה, איינער קאלט מיך אן מ'דארף עפעס האבן א מקווה, אוט אוו טאון. זאגט ער אים, דו דארפסט נעמען נחום ראזענבערג ווייל ער איז דער גרעסטער מומחה. זאגט ער, יא, אבער כ'האב מיך נאכגעפרעגט אויף אים, האט מען מיר געזאגט, ער האט זיך נאכגעפרעגט אין ווילימסבורג, יענער איז א ווילימסבורגער אבער ער איז ארויף ערגעץ אפטאון, זאגט ער, מ'האט אים געזאגט אז ווען איך האב געמאכט די מקווה אין סקווער האט מיך סקווער ארויסגעווארפן, ווייל איין טאג בין איך געקומען, איך האב געברענגט א, ס'הייסט אזא הירא הייסט דאס, ס'איז אזא צוויי פיסעדיגע סענדוויטש מיט אנגעפאקט מיט אלע מיני חזר מיט פלייש, די גוים רופן עס א הירא און צוויי קענס אוו ביהר, און ממילא האמיר געזעהן אז דער מענטש איז דאך נישט מן הישוב, קודם ווי גייסטו עסן טריפות, און נאכדעם א לאנגען הירא סענדוויטש, און דו שעמסט זיך נישט אריינצוברענגען אין סקווער יעדער זאל זעהן, און נאך צוויי קענס ביהר אויכעט, האבן זיי געזאגט מען קען אים נישט נעמען, פרעגט מיך יענער דאס איז אמת דאס וואס מען האט געזאגט, זאג איך אים הונדערט פראצענט ס'איז אמת, כ'וועל נאך דיר זאגן וואס איז געווען, מען דארף דאך פארציילן. ס'איז געווען תשעה באב, און דער סקווערער רבי, דער חזיר, דער רויטער שייגעץ האט נישט געוואלט פאסטן, האט ער מיר געזאגט ער וועט זיך אריבערכאפן אין די מקווה ווי איך בויע קיינער וועט נישט דארט זיין, און איך זאל אים איך זאל אים קויפן א סענדוויטש צו עסן און קיינער זאל נישט זען, און די צוויי ביר געווען איינס פאר מיר און איינס פאר אים, ווייל ער האט מיר אנגעזאגט ער וויל איך זאל אויך טרינקען ווייל נישט וועל איך קענען זאגן אז ער האט געגעסן. סאו רבותי, האו יו לייק דיס סטארי? סטארי טעלינג? הא! א דיים א דאזען! דאס וואס איך וויל ענק מסביר זיין, עטץ כאפטס נישט אז וואס עטץ זאגטס אויף מיר קען איך דאך צוריק זאגן אויף ענק? און יענער זאגט דו מיינסט עס ערנסט? זאג איך אים הונדערט פראצענט! דער רבי האט מיך געבעטן ער וויל בשתיקה אז ס'זאל זיין אזא סענדוויטש, און איך וועל דיר זאגן בעסער, דער רבי האט מורא געהאט אליין צו עסן ווייל איך קען דאך אים אויסמאסערן האט ער געזאגט דו וועסט בייסן פון איין זייט און איך פון די צווייטע, האמיר געביסן און געביסן און. ביזן ווען אונזערע פיסקלעך האבן זיך געטראפן האט מען נאכגעטרינקען ביר און מען האט געזאגט לחיים דער אייבערשטער זאל בויען דעם בית המקדש, זאגט ער איך קען עס נישט גלייבן איך בין אינגאנצן שאקט, זאג איך יעצט וויל איך דיך פרעגן עפעס, ביזט שאקט? ס'איז נישט אמת, ס'איז נאר א משל, אמר רב גוזמא, כ'וויל דיך נאר פרעגן פארוואס אויפן סקווערער רעבן גלייבסטו עס ווייניגער ווי אויף מיר, דאס איז וואס איך פארשטיי נישט. דאס איז אונזער סיסטעם, ווייל איך געהער נישט צו די מעין סטריעם, ווייל איך לאך פון ענק, מ'האט געכאפט היינט אלישיב מיט נאמען אלישיב האט גערעיפט צוויי טעכטער, ס'איז שוין דא אפילו א אין די צייטונג, איך האב עס שוין געוויסט פון פארדעם, אבער ס'איז דא שוין אין די צייטונג ער הייסט אלישיב, און ס'איז שוין דא אז ער האט גערעיפט נאך צוויי טעכטער, און נחום ראזנבערג האלט אז מ'טאר נישט רעיפן טעכטער און מ'וועט אלע איינזעצן. זיצן. הו הו, ער, ער איז פינישט פאר די רעסט אוו היז לייף, ער וועט שוין זיין נישט א משבת לשבת איד, ער וועט שוין זיין א גאנץ יארעדיגער איד, איז גאנא פיניש דיס האול גארבידזש, און איך וועל פייטן פאר די רעכטן פון די קינדער, איך זאג נאכאמאל, אויף זנות פייט איך נישט, דו ווילסט טון זנות, שטעל דיך אויפן קאפ, נישט וואס מען מעג עס טון, באט דאס איז נישט מיין אויפגאבע, אבער א קינד וועט זיין סעיף. קומט אן ר' אלישיב'ס אן אייניקל, ער מסתמא משבת לשבת איד, ער הייסט א גרויסער תלמיד חכם, און רעיפט איין טאכטער, און זי איז אנטלאפן פון שטוב נאך פינף יאר, האט ער אנגעהויבן מיט די צווייטע, און די צווייטע האט גערעדט מיט די ערשטע, דו ווייסט וואס גייט פאר? זאגט זי, ס'הייסט גענומען האט דיך אנטלאפן, און יעצט איז שוין דא נאך צוויי תלונות פון נאך צוויי, עטס האטס נישט קיין השגה וואס דאס הייסט? און דער גרויסער צעצעלייגער דער בערלאנד, היינט אליין האט מען געמאכט פינף גרויסע געוואלטיגע כתב אישומים, מען באשולדיגט אים, שרייט יעצט זיין לויער מ'האט אים נישט אהיים געברענגט פאר די גרויסע כתב אישומים, מ'האט אים אהיים געברענגט עפעס פאר קלייניקייטן, נו נו, ער ער'ט זיך דארטן איינמאכן אין זיס און זויער מיט די מדינה, און דאס איז אונזער סיסטעם, אונז זעמער אויך נישט סעיף, יעדער איד וואס גייט נישט מיטן מעין סטרים, וואס ער איז נישט קיין נואף, און וואס ער וויל האבן אז זיינע קינדער זאלן נישט לערנען די אלע מינות וכפירה אין סקול, און וואס ער וויל מוחה זיין אויפן כבוד שמים, איז אין דעם זעלבן געפאר ווי דער אקאונטענט צו ווי דער שטארק, מען קען אים אדער אפהאקן דעם קאפ אדער מען קען אים הרג'נען, אונז זעמער דא ממש אנדער טעראר, איז במילא קומט זיך שוין די אלטע סאקמער אזיאטישע וועגן יוי מען האט געהארגעט מען האט געשלאגן מען האט געוואלט מען האט גענומען דעם מיידל מען האט איר גערעיפט מען האט איר נישט גערעיפט מען האט צוגעבינדן, זי איז אנדער שאק, אוואדי זי בלייבט ש א שאק אויף אייביג, שטעל דיר פאר ווען מען טאטשט א מיידל איז די זעלבע שאק, יו דזשאסט דאונט סי איט, אלעס האט מען דא געמעגט, מען האט געמעגט טאטשן מיידלעך, ס'האט מיך איינער יעצט אנגעקאלט פון ארץ ישראל זייט ער הערט מיין האטליין, ער געהאט ער האט א בית יתומים פאר מיידלעך, נישט דא איין מאן ארבייטער, ער האט אלע ארויסגעווארפן. חוץ זאגט ער האט איבערגעלאזט איינעם וואס ער קומט אריין איין מאל א וואך זעהן וויאזוי די סקול פירט זיך, זאג איך אים אבער לאז אים נישט אליין, זאגט ער וואס הייסט איך לאז אים, אוודאי לאז איך אים נישט אליינס, אונז גיי מיר מיט זעקס מענטשן, אוודאי. דאס האב איך געדארפט מעורר זיין? דאס איז נישט קאמאן סענס? אלטע סאקמער אזיאטישע מארמאראש וועגן. און היטלער האט אויך איבערגעלאזט בהמות און חיות און עופות ביי די ליטווישע אויך. און אזא עליע מייזעלס האט משוגע געמאכט די גאנצע שטאט, ער האט גערעיפט און געטאטשט מיידלעך, אויסגעגאנגען פארטאגס מיט זיי, פוי. איך וויל ענק זאגן איין זאך, מענטשן זאגן האסט געווינען, האסט ברוך השם געווינען, ס'איז געווינען, געווינען. ברוך מרדכי וועט שוין נישט טאטשן קיינעם, ער טאטשט יא, ער שווימט דארטן ביי אשכנזי אין מקווה אויף עוועניו עף, ער איז א חזר דער דער רויטער דאסקאלאוויטש. בשעת ווען ער איז געווען אינדרויסן אויף בעיל האט ער גערעיפט אין בראשובער מקווה א בחור, האט אים געזאגט קום כ'האב געלט קום אראפ מיט מיר אין מקווה, און האט אים גערעיפט דארט, און דער בראשובער האט נישט געוואלט בשום אופן ארויסגעבן און גיין צו די פאליס, אונז האמיר געזוכט דעם בחור, האט אים דער אייבערשטער באצאלט, האט זיך משדך געווען מיטן שטינקאטשער רב וואס איך הער ער פארט שוין היינט אויף. רעדער, ס'איז דא אין ארץ ישראל לערנען די קינדער א ניגון אין אין גן אין די ערשטע קלאס אין קינדערגארטן, הנה הרכבת היא מסתובבת על גלגלים גלגלים, דאס איז די שטינקאטשער רב דרייט זיך שוין מיט גלגלים, ער וואלט געקענט דען אויפארבעטן אזא שיין חסידות, האט ער געגאנגען געווען ביז אין רופן זיין טאטן אין אין בגץ, א ספר תורה בעל שם, ס'איז אזוי די בעל שם'ס ספר תורה ווי ווי איך האב זי געשריבן. שטותים מיט הבלים, איינער געגאנגען באצאלן די האלב מיליאן דאלער פאר סאנזער רב'ס א ספר? ס'איז אזוי סאנזער רב'ס א ספר ווי ס'איז מיין ספר. דאס איז דאך דיין תיק, די גניבות. עניוועי, איז דער שטינקאטשער האט אהינגעשטעלט א א רפת של בקר, א לול של תרנגולים. ס'שטינקט דארטן פון זרע, מ'טוט דארט כל דבר אסור, און ער איז געבליבן מיט גארנישט, ר'האט שוין נישט קיין ישיבה, קיין ת א ישיבה קטנה, ר'האט שוין גארנישט. ס'איז אלץ וואס ס'איז נייעס. זאגט דער עולם דו האסט דאך געווינען, קוק דו האסט געווינען, וויל איך ענק זאגן, די וואך דא אין פרשת פנחס א נועם אלימלך, איך וויל עס פארזאגן אינעווענדיג, ס'שטייט ויאמר השם אל משה צרור את המדינים על דבר פעור ועל דבר כזבי יש לדקדק אומרו כי צוררים, זיי טוען ענק נאך יעצט צורר זיין, בהווה, על דבר העבר ונעשה כבר, דאס איז דאך שוין געשען, די מעשה איז דאך שוין פאריבער, שוין נאך די מעשה וואס מ'האט געהארגעט זמרי בן סלוא מיט אלעם. און נאכדעם שטייט בנכליהם שפירוש המחשבה וכי במחשבה לבד הרעו לישראל זיי האבן שלעכטס געטון נאר מיט די מחשבה הלא גם פעלו המעשה גם כן בדבר פעור וכזבי כנאמר שטייט אין חומש זיי האבן געזינדיגט בפועל ממש זאגט ער ונראה לפרש כי עיקר כוונת הבורא יתברך שמו בנקמה במדין היה מחמת גודל המחשבות והרהורים רעים דער אייבערשטער האט געהייסן מען זאל מיך אנהאלטן וועגן די גרויסע מחשבות און די הרהורים רעים שנתהוו לישראל על ידם וואס איז געקומען

ווי לאנג די קליפה איז אויף די וועלט אז נופלים מחשבות רעות לאדם, פאלט אריין שלעכטע מחשבות פאר א מענטש מאותה עבירה, וצריך האדם דארף דער מענטש השב תשובה צו טוהן לבער הקליפה ההיא מן הארץ ער זאל דאס מבער זיין, וגם בנידון דידן, כל זמן שהיו אותן הרשעים המדינים בעולם, לאנג די רשעים די מדיינים זענען געווען אויף די וועלט אזוי עדיין הרהור הרהורי העבירה דפעור שולטים בישראל די הרהור עבירה פון די עבודה זרה פעור און פון דעם זנות האט נאך שולט געווען ביי אידן כאטשיג למעשה האט מען דאך שוין אלע אויסגעהארגעט הרגו איש אנשיו מען האט דאך אויסגעהארגעט א דריטל כלל ישראל ניין ס'איז אבער נאך געבליבן די קליפה זאל אינגאנצן דעם קאפ פארדרייען פאר די אידן לבלבל להם המחשבה כך נצטווה משה רבינו עליו השלום לנקום בהם נקמת ה'.

כך תבער אותה מן הארץ זאלט אט עס מבער זיין מיט איר טהורים און קדושים ובערת הרע מקרבך אמן כן יהי רצון וקל להבן. הייליגער רבי ר' מיילעך הערט ווערטער, מען זאגט ברוך מותך ער טוט שוין נישט ער זינדיגט שוין נישט, ער האט אריין געברענגט אין כלל ישראל אזא מין קליפה און יעדער רעדט דערפון און אין א געוויסן וועג מוז מען רעדן דערפון ווייל אז מען וועט נישט רעדן דערפון וועט מען דאך עס ווידער טון און די אלע וואס האבן געטון די זינד ס'איז ממש א שרעק, זיי האבן אריינגעברענגט א טומאה אין די שטאט און אין לאנד און אין די וועלט, און מען קען פון די טומאה נישט ארויסקריכן, נעבעך. און דאס איז די מלחמה מיט מדיין על דבר פאור ועל דבר כזבי בת צור. שטעל דיר פאר וואס א קליפה זיי האבן געברענגט. די גמרא זאגט פארוואס האט משה רבינו געמוזט ליגן לעבן עבודה זרה בעל פעור? ער זאל מכפר זיין אויף די עבירה פון פעור. זעהט אויס דאס בלייבט אויף אייביג, אונז קען מען נישט ארויסקריכן פון די עבירה, און פון די הרהור עבירה, און דאס ברענגט די קליפות צוריק, די אלע וואס האבן עס געטוהן טוען עס ווייטער, און וועגן דעם זאגט מען אז א מאלעסטעד קינד גייט ווערן א מאלעסטער ווייל ס'ליגט אין אים די קליפה, און וויאזוי ווערט מען דאס פטור? דאס איז אונזער פראבלעם. רבותי וועקטס ענק אויף וואס דא גייט פאר, ס'איז אן אומגליק. און ממילא אז ס'קומט אריין קליפות רעדט יעדער דערפון און מענטשן זינדיגן, רב אלישיב, אן אייניקל, א משבת לשבת איד, א תלמיד חכם, א ירא שמים, אלעס, וואוינט מיט די אייגענע טאכטער אזויפיל יארן, און רבותי, איך פארשטיי נישט ווי געווען די טאכטער זאל האבן וועמען צו צו זאגן א ווארט, די תירוץ איז אז אמאל וואלט מען איר נישט געגלייבט, אמאל וואלט מען געזאגט ביסט א משוגע, דו ביסט א ליגנער און גיי צוריק. און היינט ארבעט עס נישט מער, היינט גלייבט מען, אבער זי האט נאך געטון מער, זי האט ארויסגעמופט פון שטוב, יעצט ווען זי זאל האבן אזא ענדע ווי אסתי וויינשטיין. וועט מען זאגן, נעה, זי איז געווען משוגע, זי איז געווען נערוון קראנק, דער טאטע האט מיט איר געוואוינט, זי זאגט, אריבער פינף יאר, און ווען זי האט ארויסגעמופט, זי האט געפילט זי איז גענוג אלט ארויסצומופן ביי דריי און צוואנציג, איז די צווייטע טאכטער געבליבן יעצט א וויקטים, און די צווייטע טאכטער פרעגט די ערשטע, ביי דיר איז דאס אויך אזוי געווען, זאגט זי, וואס הייסט יא? פרעג נאר ווי איז די מאמע געווען? ער זעט אויס געזעסן אין דערהיים אין די קיטשען און כאילו ער לערנט, און די מאמע איז געשלאפן האט ער געטון מיט די קינדער וואס ער האט געוואלט, זאגט זי יא וועגן דעם בין איך דאך אנטלאפן, אוודאי ביי מיר אויך אזוי געווען, איז די יונגערע האט שוין געזאגט העי איך גיי צו די פאליס, היינט גייט שוין יעדער, איך וועל אייך זאגן, איינער וויל וויסן וואס מיין ארבעט איז געווען? אז יעדער זאל רעדן און נישט מורא האבן צו קומען פארווארד, דעטס אלל. כ'האב געוואוסט ס'וועט דורכברעכן. אלע מיינע חברים האבן געזאגט נחום דו'סט דורכפאלן, דו'סט דורכפאלן, זאג איך אים, איך זאג דיר צו איך פאל נישט דורך, ווייל ס'איז א זאך וואס קיין שום אידישע טאכטער וויל נישט מ'זאל מיט איר טון און קיין שום בחור וויל נישט מ'זאל טון. ס'וועט נעמען לאנג, ס'וועט זיין א רעזיסטענס. היינס דער גראבער חזיר, דער פיפל, דער אנגעפרעסענער בעלזער רב, ער האט זיך שוין געבויגן, ער האט היינט ארויסגעגעבן א באפעל, איך וויל אלע תלמוד תורה'ס און ישיבה קטנות און מיידל סקולס זאלן האבן ווידיאוס. איי דו שייגעץ דו, כ'האב דאך דריי פיר יאר צוריק געהאט מיט די זעלבע תלמוד תורה צו טון אין אחד העם און איך האב געשיקט שליחים צו דיר, דעמאלטס האסטו געמיינט דו'סט טרעטן אויף נחום ראזענבערג? דו טרעטסט נישט אויף מיר, דו טרעטסט אויף כלל ישראל אויף אידישע קינדער, דו טרעטסט אויפן אייבערשטן און אויף זיין תורה, היכי תמצא ביסט אזוי קליין ביסט א קרוץ מחומר דו קענסט טרעטן אויפן אייבערשטן מיט זיין תורה ווייל דו ביסט א מנהיג. קענסט ארויפפירן דעם גאנצן אוירא מיט איינמאל, און איך זאג דיר נאכאמאל, זאלסט די אלע חברה נאכאמאל באקוקן, דער רוטנער טאר נישט בלייבן א מורה הוראה, ער האט באדעקט די חזירים, און ער האט א זון הערשל רוטנער וואס ער האט מיר געזאגט אז ער האט געטאטשט א בחור, ער האט מודה געווען, נאר געזאגט ער גייט פאר העלפ, און איך האב אפגעקאלט ווי ער האט געזאגט ער גייט פאר העלפ, זאגן זיי ס'איז נישט אמת, ער איז א ליגענער, און נאכדעם הער איך האט נאך א ברודער וואס איז אין א גריפעס וואס ער איז א חזיר, יו העוו טו סטרעיטן אוט יור האוז, יור האוז סטינקס, ס'איז איין שטיק טינופת. סאו רבותי, לאמיר זיך זיין, לאמיר זיך האלטן קול. מעיק בעליוו דער אקאונטענט איז געווען נחום ראזענבערג, איך בין טאקע געווען אן אקאונטענט אלע יארן, יעצט געטס קידוש אין שול ברוך השם, ברוך השם מ'האט אים באפאלן און באמקלט, און די זעלבע אויך מיט דעם מיידל, מ'האט זי צוגעבינדן, איך ווייס צו מ'האט זי גערעיפט, צו מ'האט זי נישט גערעיפט, איך ווייס שוין היינט גארנישט, אבער זי וועט שוין זיין א חולה רוח נעבעך אזוי ווי כאילו מ'האט איר גערעיפט און נאך מער, אבער וואט דו יו קעיר? וואט דאס עוועריבאדי קעיר? רב אלישיב מעג זיינע קינדער רעיפן? עה דא איז פארגעגאנגען רעיפינג איבעראל, נחמיה וועבערמאן האט געמעגט רעיפן דעם רעבינס טעכטער בית רחל מיידלעך, סאו וואט דו יו קעיר, און נאך א מיידל געגאנגען אין דר'ערד, סאו הו קעירס, און זיי האבן דאך פון אלט אזיאטישע מארמאראשע חברה, ווער ס'איז נישט אין די מעינסטריעם האט מען אים אין דר'ערד. און ווער ס'איז אין מעינסטריעם האט מען אויך אין דר'ערד, נאר כל זמן מ'קען אים נוצן פאר עפעס נוצט מען אים. כ'זעה נחמיה'ן האט מען אויכעט יעצט אין דר'ערד, קיינער נעמט זיך נישט אן פאר אים. נחמיה, ווי זענען אלע דיינע ידידים? ווי איז משה דוד נידערמאן? ווי איז מיסיס קאהן? ווי זענען די אלע? מ'לאט דיך טאקע פוילן דארטן, זאלסט קיינמאל נישט זעהן מער די סאנלייט? נאַ, נחמיה, דעטס ראָנג! און מע האָט דיר אײַנגערעדט, אַז מע וועט דיך אַרויסנעמען, דער אונגערישער לויער וועט דיך באַפֿרײַען. נחמיה, איך זאָג דיר נאָך אַ מאָל, סטאַרט טאָלקינג! דערצייל דאָ אַלעס, וואָס איז פֿאָרגעגאַנגען, איך וועל דיר שיקן איינעם פֿון די העכסטע אָפֿישעלס פֿון דער גאָווערנמענט, און ווען דו וועסט ענדיקן, וועסטו זײַן אין דרויסן, און דײַנע חבֿרים וועלן זײַן אין דזשעל. נאָר מע טאָר דאָך נישט, ס'איז דאָך מסירה, און קען זײַן, ס'איז טאַקע מסירה. מיין איך ס'איז געזינדיגט אינאיינעם, האסט דו נישט קיין רעכט אויף יענעמס בלוט דיך ארויסצונעמען? עניוועי, דאס איז נאר געווען אן עמורדזשענסי וואס ס'איז זייער וויכטיג אז יעדער זאל עס הערן.